בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה, דף ו', מ'הייבן אן דף ה' עמוד ב', אונטן ביי די צוויי פינטלעך די לעצטע שורה, איזהו קטן, זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען די משנה, איזהו קטן, וואס הייסט א קטן, און אזוי ווי מ'האט שוין אויסגעשמועסט אז א קטן וואס איז מחיוב בחינוך דארף שוין עולה רגל זיין, נאר א קטן ווייניגער פון חינוך איז פטור פון צו עולה רגל זיין, און דאס וויל די משנה וויסן, וועלכע קטן איז מחיוב עולה רגל צו זיין מדרבנן מדין חינוך, און וועלכע נישט, האט די משנה געברענגט א מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי האבן געזאגט כל שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, און בית הלל האבן געזאגט כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, ס'טייטש די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז אזוי, בית שמאי זאגן אז נאכדעם וואס דאס קינד איז אין ירושלים, טאמער די טאטע קען אים שוין ארויפפאקן אויף די אקסלען און טראגן פון ירושלים ביז צום עזרה, אזא קינד איז שוין גענוג גרויס און איז שוין מחיוב עולה רגל צו זיין, טאמער ער קען אפילו נישט רייטן אויפן טאטענס אקסלען, דאס איז שוין צו א קליינע קינד, אזא קינד איז פטור אפילו פון חינוך, אזוי זאגן די בית שמאי, בית הלל זאגן ניין, מען דארף שוין אביסל א גרעסער קינד, ס'טייטש א קינד וואס קען אליין גיין ווען ער כאפט אן די טאטעס הענט, אזא קינד איז מחיוב צו עולה רגל זיין, א קינד וואס קען נישט גיין אליין אנכאפנדיג די טאטעס הענט, נאר מען דארף אים טראגן, אזא קינד איז פטור פון צו עולה רגל זיין, אפילו מדין חינוך. יעצט, סיי לויט די בית שמאי, און סיי לויט די בית הלל, ווי הייבט מען אן מעסטן? מען הייבט אן מעסטן ביי ירושלים. לויט די בית שמאי טאמער מען קען טראגן די קינד פון ירושלים צום עזרה, איז ער מחיוב עולה רגל צו זיין. און לויט די בית הלל טאמער ער קען אליין גיין פון ירושלים צום עזרה, איז ער מחיוב עולה רגל צו זיין, אבער מען הייבט אן מעסטן ביי ירושלים. און במילא מתקיף לה רב זירא. פרעגט רב זירא, עד הכא, מאן אתייה? ווער האט בכלל געברענגט דאס קינד צו ירושלים? פשט אזוי, אמאליגע צייטן איז ביי די צוויי יאר האט א קינד געענדיגט זייגן, ביז די צוויי האט א קינד געזייגט, און ממילא, ווי די גמרא פארשטייט בפשטות, איז ווער מחיוב עולה רגל צו זיין? א מאן, א פרוי בלייבט אינדערהיים, און ממילא, דאס קינד בלייבט לכאורה אויך אינדערהיים ביז די צוויי, ווייל ער זייגט נאך, און וואס איז די שאלה? די שאלה איז ביי א צוויי יעריג קינד, וואס דארף מער נישט די מאמע? א צוויי יעריג קינד קען שוין אליין גיין, מען דארף אים שוין נישט טראגן, ביי צוויי יעריג קינד איז שוין נישט דא די שאלה, איז ווי איז נוגע די מחלוקת בית שמאי בית הלל, א קינד וואס מען דארף טראגן, א קינד וואס קען אליין גיין, ווייניגער פון צוויי, איז סתם נישט נוגע די שאלה ווייל ער איז בכלל נישט אין ירושלים. אמר ליה אביי, ענפערט אביי צו רב זירא, עד הכא דמיחייבא אימיה בשמחה אייתיתיה אימיה, ס'טייטש אזוי, די מאמע האט געברענגט דאס קינד צו ירושלים, פארוואס? ווייל טאקע עולה רגל זיין דארף נישט די פרוי, אבער שמחת יום טוב איז אוודאי יא דא ביי א פרוי, און א מאן דארף דאך משמח זיין זיין פרוי, און ממילא די פרוי און די מאן זענען בדרך כלל צוזאמען יום טוב, איז פארדעם איז די פרוי געקומען מיטן קינד צו ירושלים, איז דאס איז נישט קיין שאלה וויאזוי די קינד איז אנגעקומען אהער, מכאן ואילך, די שאלה נאר איז יעצט, פון ירושלים ביז צום הר הבית, צו דאס קינד קען גיין אליין צו מען דארף אים שלעפן, איז טאקע לויט די בית הלל, אם יכול לעלות ולאחוז בידו של אביו מירושלים להר הבית, חייב, ואי לא, פטור, די מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל אין די משנה. זאגט יעצט אבער די גמרא, השיב רבי תחת בית הלל לדברי בית שמאי, רבי האט א קשיא געפרעגט אויף די בית שמאי אנשטאטס די בית הלל, ס'טייטש נארמאל פרעגן די בית הלל קשיות אויף די בית שמאי. דא האט זיך רבי כאילו אריינגעזעצט אין די שיך פון די בית הלל אין די פלאץ פון די בית הלל און א קשיא געפרעגט אויף די בית שמאי אז וואס שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין שמואל וחנה לא עלתה חנה האט נישט עולה רגל געווען דארט איז געווען אין משכן שילה דארט איז נישט געווען אין בית המקדש אבער דארט איז אויך געווען א חיוב עולה רגל צו זיין זאגט די פסוק חנה האט נישט עולה רגל געווען פארוואס כי אמרה לאישה עד יגמל הנער והביאותיו, זי האט געזאגט פאר איר מאן אז ווען מיין זון ווען שמואל איז יגמל ווען ער וועט אויפהערן זייגן, דעמאלטס והביאותיו דעמאלטס העב איך אים ברענגען עולה רגל זיין. מילא פרעגט רבי והא שמואל דיכול לרכוב על כתפו של אביו הוה? ס'טייטש אזוי? ווען איז יגמל הנער? ווען ענדיגט דאס קינד זייגן? האבן מיר געזעהן ביי די צוויי. יעצט רש"י רעדט אויס ווען קען א קינד שוין רייטן אויף די טאטע'ס אקסלען? שוין ביי א יאר. און במילא פרעגט רבי, לויט די בית שמאי וואלט שמואל יא געדארפט עולה רגל זיין, פארוואס ווייל טאקע ס'איז נאכנישט געווען יגמל, ער האט נאכנישט געענדיגט זייגן, אבער לויט די בית שמאי האט ער דאך געקענט רייטן אויף זיין טאטע'ס אקסלען, און פארוואס האט אים זיין טאטע נישט גענומען עולה רגל זיין, לויט די בית הלל איז נישט שווער, ווייל לויט די בית הלל דארף דאס קינד קענען גיין אליין, אליין גיין הייבט זיך שוין אן ביי די צוויי, דעמאלטס ווען מ'ענדיגט זייגן, אבער לויט די בית שמאי איז שווער, אזוי פרעגט רבי, אמר ליה אבוה, האט רבי'ס טאטע, דאס איז רבי שמעון בן גמליאל, געזאגט צו רבי, ולטעמיך, און לויט דיין שיטה, וואס טייטש און לויט די בית הלל, אפילו לויט די בית הלל, תקשי לך איז נאך אלץ שווער, פארוואס? ווייל חנה גופה, מי לא מיחייבא בשמחה? מיר האבן דאך פריערט געשמועסט אז פרויען זענען יא געגאנגען ביז ירושלים, פארוואס? ווייל זענען מחויב בשמחת יום טוב, און מען פרייט זיך צוזאמען מיטן מאן, ס'טייטש מען גייט צו ירושלים, אויב אזוי, וואס עפעס זאגט חנה וחנה לא עלתה, זי גייט אינגאנצן נישט ארויף כי אמרה עד יגמל הנער, וואס איז מיט שמחת יום טוב? נאר וואס דען? זאגט רבי שמעון בן גמליאל אלא, חנה מפנקותא יתירתא חזייא ביה בשמואל, חנה האט געזען אז איר זון שמואל איז א גרויסער מפונק, וחשא ביה בשמואל לחולשא דאורחא, און זי האט חושש געווען אז שמואל וועט שוואך ווערן פון די וועג און ער וועט קראנק ווערן, און במילא האט זי נישט געוואלט גיין, פארוואס ווייל זי האט נישט געוואלט מיטנעמען שמואל און במילא האט זי געוואלט בלייבן אינדערהיים, און במילא. זאגט מיט דעם ר' שמעון בן גמליאל, קענסטו מיר נישט יעצט קיין קשיא פרעגן פארוואס איר מאן האט נישט געשלעפט שמואל אויף די אקסלען, ווייל שמואל איז אינגאנצן נישט דארט געווען, ווייל חנה איז אינגאנצן נישט דארט געווען, ווייל שמואל איז געווען א מפונק, און מילא איז נישט קיין קשיא אויף די בית שמאי פון די פסוק. זאגט די גמרא ווייטער, בעי ר' שמעון, האט ר' שמעון געפרעגט אן איבעיא, קטן חיגר לדברי בית שמאי, וסומא לדברי שניהם מאי. ס'טייטש אזוי, אינטערסאנטע שאלה. וואס טוט זיך מיט א קטן א חיגר, א קטן א הינקעדיגער, וואס קען נישט גיין אן הינקען, וואס אונז האמיר געזען אין די משנה אז א הינקעדיגער מענטש איז פטור פון צו עולה רגל זיין, איז דא האמיר א הינקעדיגער קטן, נאר וואס, בית שמאי האבן געזאגט וועלכער קטן איז מחיוב עולה רגל צו זיין? יעדער קטן וואס דער טאטע קען אים ארויף פאקן אויף די אקסלען. יעצט א קינד וואס הינקט, איז ער הינקט טאקע, אבער אויפן אקסלען קען מען אים זייער געשמאק טראגן, און במילא איז די שאלה איז, לויט די בית שמאי וואס דער טאטע קען אים שלעפן אויף די אקסלען, איז די שאלה איז טאמער דער קטן וואלט געווען א גדול א הינקעדיגער וואלט ער דאך געווען פטור פון צו עולה רגל זיין, אבער יעצט אז ער איז א קטן וואס דער טאטע ווען ער שלעפט אים אויף די אקסלען איז זייער געשמאק, איז אפשר איז ער יא מחיוב עולה רגל צו זיין, און די זעלבע זאך א בלינדער, א בלינדער האמיר אויך געזען איז פטור פון צו עולה רגל זיין א בלינדער א גדול, די שאלה איז וואס טוט זיך א בלינדע א קטן, א בלינדע א קטן וואס לויט די בית שמאי ווענדט זיך אלעס צו מ'קען אים טראגן אויף די אקסלען, אוואדע איז זייער באטאמט צו שלעפן א בלינדע קינד אויף די אקסלען נישט קיין שום פראבלעם, און די זעלבע זאך לויט די בית הלל, וואס איז די שיעור לויט די בית הלל טאמער מ'קען אנכאפן דעם קטן טאמער דער קטן כאפט אן דעם טאטנס הענט און קען גיין פון ירושלים ביז צום עזרה, אזא קטן איז מחיוב עולה רגל צו זיין, איז דא א בלינדע קינד אז ער כאפט אן די טאטעס הענט קען ער אוואדע גיין ביז צום עזרה, איז אפשר איז ער מחיוב עולה רגל צו זיין, אדער אפשר נישט, ווייל טאמער וואלט ער ווען געווען א גדול וואלט ער געווען פטור, דאס איז די שאלה פון ר' שמעון, פרעגט די גמרא, היכי דמי, ווי רעדט זיך די שאלה, ווי איז די ספק? אילימא בחיגר שאינו יכול להתפשט, וסומא שאינו יכול להתפתח, טאמער דו וועסט מיר זאגן אז די שאלה איז לגבי א חיגר א הינקעדיגע וואס וועט קיינמאל נישט אויסגעהיילט ווערן, אדער א בלינדע וואס וועט קיינמאל נישט קענען זען וואס וועט קיינמאל נישט אויסגעהיילט ווערן, איז אויף דעם זאגט די גמרא זעכער נישט קיין שאלה, ווייל השתא גדול פטור, קטן מיבעיא, דער קינד וואס איז די גאנצע תפקיד פון חינוך? מען איז מחנך א קינד אז ווען ער וועט זיין א גדול זאל ער זיין צוגעוואוינט צו טון א מצוה, דער קינד ווען ער וועט ווערן א גדול העט ער דאך זיין פטור, איז אוודאי אלס קטן איז ער אויך פטור, נאר וואס דען לא צריכא, די שאלה איז, בחיגר שיכול להתפשט, וסומא שיכול להתפתח מאי, דא רעדט מען פון א הינקעדיגער אדער א בלינדער וואס קען זיין ער וועט נאך געזונט ווערן און קען זיין ער וועט נאך קענען זען פאר די בר מצוה, איז די שאלה איז צו מ'איז מחיוב אים מחנך צו זיין אדער אפשר נישט, אפשר היות וואס טאמער וואלט ווען געווען א גדול יעצט וואלט ער דאך געווען פטור, איז יעצט איז אויך דער קינד איז פטור פון חינוך. אמר אביי, ענטפערט אביי, אביי איז פושט די ספק, זאגט אביי, כל היכא דגדול מיחייב מדאורייתא, קטן נמי מחנכינן ליה מדרבנן, כל היכא דגדול פטור מדאורייתא, מדרבנן קטן נמי פטור. סא זאגט אביי א כלל, נישט דא אזא זאך אז מ'איז מחנך א קטן, ווייל אפשר ווען ער וועט זיין א גדול דעמאלטס העט ער זיין מחיוב, טאמער אין די יעצטיגע צושטאנד העט ער ווען געווען א גדול וואלט ער ווען געווען פטור, איז מען אויך פטור פון אים צו מחנך זיין, און במילא קומט אויס אז א קטן וואס הינקט אפילו עס קען זיין ער העט אויסגעהיילט ווערן, אדער א קטן וואס איז בלינד אפילו עס קען זיין ער העט קענען זען, היות וואס טאמער וואלט געווען א גדול וואלט ער געווען פטור פון צו עולה רגל זיין, איז יעצט איז מען אויך פטור פון אים מחנך צו זיין. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה בית שמאי אומרים הראי' שתי כסף וכו', א מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס די בית שמאי זאגן אז די עולת ראי' האט געדארפט זיין ווערט צוויי מעה און די שלמי חגיגה איין מעה, און די בית הלל זאגן פונקט פארקערט אז די עולת ראי' האט געדארפט זיין ווערט איין מעה און די שלמי חגיגה צוויי מעה, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט שוין אין די משנה אז דאס איז אלעס מדרבנן, ס'טייטש חזל האבן קובע געווען וויפיל דארף זיין ווערט יעדע קרבן, נאר דא א מחלוקת וועלכע דארף זיין ווערט מער, לויט די בית שמאי איז די עולת ראי' ווערט מער, און לויט די בית הלל איז די שלמי חגיגה ווערט מער, זאגט אונז די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, הראי' שתי כסף, והחגיגה מעה כסף, אז די עולת ראי' געדארפט זיין ווערט צוויי, די שלמי חגיגה איינס, און יעצט איז די בית שמאי מסביר פארוואס טאקע, זאגן די בית שמאי צוויי טעמים, איין טעם איז שראייה עולה כולה לגבוה, מה שאין כן בחגיגה, ס'טייטש די עולת ראייה איז דאך א עולה, די שלמי חגיגה איז א שלמים, די עולה איז כולה לגבוה, פארברענט מען אינגאנצן אויפן מזבח, מה שאין כן די שלמים וואס די בעלים עסן אויכעט, און במילא פאסט. אז א עולה וואס איז חשוב'ער וואס איז כולה לגבוה זאל זיין ווערט מער, דאס איז איין טעם, ועוד, נאך א טעם וואס די בית שמאי זענען מער מחשיב די עולת ראייה ווי די שלמי חגיגה, איז ווייל מצינו בעצרת, ביי יום טוב שבועות, ביי די שתי הלחם געפינט מען, שריבה בהן הכתוב בעולות יותר מבשלמים, אז מיטן שתי הלחם קומען מער עולות ווי שלמים, ס'דא צען עולות מיט צוויי קרבנות שלמים וואס קומען צוזאמען מיטן שתי הלחם, ממילא זעט מען אויך די פסוק איז מער מחשיב די עולות פון די שלמים פון יום טוב קרבנות, און פאר דעם זאגן די בית שמאי אז די עולת ראייה דארף מער ווערט זיין ווי די שלמי חגיגה, ובית הלל אומרים, און בית הלל זאגן פארקערט, אז הראייה מעה כסף וחגיגה שתי כסף, זאגן זיי אויך צוויי טעמים, איין טעם זאגן זיי, שחגיגה ישנה לפני הדיבור מה שאין כן בראייה, ס'טייטש קרבנות חגיגה שלמי חגיגה האט מען מקריב געווען פאר מתן תורה, מה שאין כן עולת ראייה, עולת ראייה האט מען נישט מקריב געווען פאר מתן תורה, וואס גייט דא פאר? ווי זעהן מיר אזא זאך אז מ'האט מקריב געווען שלמי חגיגה פאר מתן תורה? איז אזוי, שטייט אין פסוק וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, וואס רש"י ברענגט די גמרא אין שבת, וואס אין מוקדם ומאוחר בתורה, בעצם די פסוק שטייט נאך מתן תורה, אבער ס'דא דארט א ברייתא וואס די ברייתא ווייזט אויף אז דער פסוק גייט ארויף אויף פאר מתן תורה, אז פאר מתן תורה האט מען מקריב געווען עולות מיט שלמים'ס, יעצט די עולות וועט מען באלד זען וואסערע עולות דאס איז געווען, אבער די בית הלל זאגן די עולות דא וואס שטייט אין פסוק איז נישט קיין עולות ראי', ס'איז אנדערע עולות, ס'איז עולת התמיד, די שלמים אבער וואס שטייט דא אין פסוק אז מ'האט מקריב געווען קרבנות שלמים פאר מתן תורה, זאגן די בית הלל דאס איז שלמי חגיגה, וואס איז עפעס שלמי חגיגה, ס'איז נישט געווען קיין יום טוב, פונדעסטוועגן, מ'וועט זעהן עמוד ב', שטייט אין פסוק משה רבינו זאגט פאר פרעה פאר מען איז ארויס מצרים ויחוגו לי במדבר איז פון ויחוגו דרשט מען אז די שלמים וואס מען האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען שלמי חגיגה איז על כל פנים זאגן די בית הלל אז מען האט מקריב געווען שלמי חגיגה פאר מתן תורה מה שאין כן עולת ראיה זעהן מיר דאס איז חשוב'ער און דערפאר איז דאס ווערט מער ווי די עולת ראיה, ועוד, און נאך א טעם זאגן די בית הלל פארוואס שלמי חגיגה דארף זיין ווערט מער פון די עולת ראיה, איז ווייל מצינו בנשיאים, מען זעט די קרבנות וואס די נשיאים האבן מקריב געווען ביים חנוכת המשכן, איז שריבה בהן הכתוב בשלמים יותר מבעולות, ס'איז געווען דארט אסאך מער שלמים'ס פון עולות, ס'איז געווען צוויי הונדערט און פֿיר שלמים'ס נאר זעקס און דרײַסיק עולות, און ממילא איז מען מער מחשיב שלמים פון עולות, איז פאר דעם די שלמי חגיגה דארף ווערט זיין מער פון עולת ראי'. זאגט יעצט די גמרא ובית הלל מאי טעמא לא אמרי כבית שמאי, פארוואס האלטן נישט די בית הלל ווי די בית שמאי, לכאורה בית שמאי האבן געברענגט גוטע ראיות, ענטפערט די גמרא אזוי, בית הלל זאגן צו די בית שמאי, דקא אמרת ראי' עדיפה דעולה כולה לגבוה, ס'טייטש די ערשטע טעם האבן בית שמאי געזאגט פארוואס איז עולת ראי' חשוב'ער, איז ווייל עולה איז כולה לגבוה, מה שאין כן שלמים איז נישט כולה לגבוה. אויף דעם זאגן די בית הלל אדרבה פונקט פארקערט, חגיגה עדיפה, דאית בה שתי אכילות, ס'טייטש חגיגה איז חשוב'ער, שלמים איז חשוב'ער, ווייל ס'דא צוויי אכילות, סיי די אימורים גייען ארויף אויפן מזבח, און סיי די חלקים וואס די באלעבאס עסט, מה שאין כן א עולה וואס גייט נאר אויפן מזבח איז ווייניגער חשוב, מילא זאגט די בית הלל פונקט פארקערט, שלמי חגיגה דארף ווערט זיין מער. ווייטער ודקא אמרת, דאס וואס די בית שמאי האבן געזאגט נילף מעצרת, אז מ'זאל עס ארויסלערנען פון שבועות וואס ביי די שתי הלחם שבועות האט מען מקריב געווען מער עולות פון שלמים, ס'טייטש מ'האט דאך געזען זה כנגד זה, בית שמאי ווילן עס ארויסלערנען פון שבועות, פון די שתי הלחם, און בית הלל ווילן עס ארויסלערנען פון די נשיאים, מילא זאגן די בית הלל, ענדערשט זאל מען ארויסלערנען פון די נשיאים, וואס ביי די נשיאים געווען מער שלמים פון עולות, ווי איידער פון די שתי הלחם פון שבועות, וואס דארט איז דא מער עולות פון שלמים, פארוואס זאגן די בית הלל ווייל דנין קרבן יחיד מקרבן יחיד, ואין דנין קרבן יחיד מקרבן ציבור, די שתי הלחם דאך א קרבן ציבור, די נשיאים איז געווען א קרבן יחיד, דא רעדט מען דאך פון עולת ראיה, פון שלמי חגיגה, פון קרבנות יחיד, און ממילא זאגן די בית הלל, ענדערשט ארויסלערנען פון די נשיאים, ווי איידער פון עצרת, ווי איידער פון די שתי הלחם. ווייטער זאגט די גמרא, ובית שמאי מאי טעמא לא אמרי כבית הלל, וואס זאגן די בית שמאי צו די ראיות פון די בית הלל, איז זאגן די בית שמאי אזוי, דקא אמרת חגיגה עדיפה דישנה לפני הדיבור, די ערשטע ראיה וואס בית הלל האבן געברענגט אז שלמי חגיגה איז חשוב'ער ווייל זעסט דאך פאר מתן תורה האט מען מקריב געווען שלמי חגיגה, אויף דעם זאגן די בית שמאי ראי' נמי ישנה לפני הדיבור, מען האט אויך מקריב געווען עולת ראי' פאר מתן תורה. ווי זעהן מיר אזא זאך אין די זעלבע פסוק? מען וועט באלד זעהן די יסודות'דיגע מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל, אבער בית שמאי האלטן ס'שטייט אין פסוק וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, חוץ פון די שלמים'ס האט מען אויך מקריב געווען עולות, וואס די בית שמאי האלטן וועלכע עולות איז דאס געווען? דאס איז געווען עולת ראיה, און ממילא קודם כל דאס איז נישט קיין ראיה, ווייטער איז דקא אמרת נילף מנשיאים, דו ווילסט עס ארויסלערנען פון נשיאים און נישט פון שתי הלחם, אויף דעם זאגן די בית שמאי פונקט פארקערט, דנין דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות, ואין דנין דבר הנוהג לדורות מדבר שאינו נוהג לדורות. די קרבנות נשיאים איז נישט נוהג לדורות נאר געווען איין מאל, מה שאין כן שתי הלחם איז נוהג לדורות, און ממילא אז דו ווילסט ארויסלערנען אויף עולת ראייה אויף שלמי חגיגה וואס דאס איז זאכן לדורות, קען מען ארויסלערנען פון אנדערע זאכן לדורות, פון זאכן ווי שתי הלחם, נישט פון נשיאים וואס איז נאר געווען איין מאל קרבנות נשיאים, איז דאס זאגן די בית שמאי צו די בית הלל. פרעגט יעצט די גמרא די קשיא, די יסודות'דיגע קשיא, וואס די גמרא גייט נאך דעם מסביר זיין די מחלוקת טאקע צווישן בית הלל און בית שמאי, פרעגט די גמרא בית הלל, מאי שנא חגיגה דישנה לפני הדיבור דכתיב ויזבחו זבחים שלמים, ראי' נמי הא כתיב ויעלו עולות, די קשיא וואס מ'האט שוין פריערט אויסגערעדט, ס'טייטש פאר מתן תורה, ביי הר סיני, שטייט וישלח את נערי בני ישראל, זאגט טאקע דער פסוק ויזבחו זבחים שלמים, ס'טאקע געווען שלמים'ס, אבער ס'שטייט דארט אויך ויעלו עולות. איז לכאורה בית שמאי זאגן זייער גוט, בית שמאי זאגן אזוי ווי דו ברענגסט א ראיה אז דארט איז געווען שלמי חגיגה, קען מען אויך א ראיה ברענגען ס'איז געווען דארט עולת ראייה. ענטפערט די גמרא ניין, קסברי בית הלל, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולת תמיד הואי, ס'טייטש בית הלל האלטן אז דאס וואס שטייט אין פסוק ויעלו עולות מיינט נישט עולת ראייה, ס'מיינט מ'האט מקריב געווען די עולת התמיד א קרבן תמיד אזוי ווי מ'האט מקריב געווען יעדן טאג, און ממילא פון דארט איז נישט קיין ראיה. מה שאין כן די בית שמאי סברי, בית שמאי האלטן אז עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולת ראייה הואי, אז די עולות וואס מ'האט מקריב געווען דארט פאר מתן תורה איז יא געווען עולת ראייה. איי ווי קומט דארט אריין עולת ראייה? שלמי חגיגה האט מען מסביר געווען, איז ווייל שטייט ויחוגו לי במדבר, אבער ווי איז שייך עולת ראייה פאר מתן תורה? ס'נישט געווען קיין יום טוב, נאר ווי רשי רעדט אויס, שטייט אין פסוק ויחזו את האלקים, אז מען האט געזען כביכול די שכינה, ס'געווען גילוי פני השכינה, און ממילא אזוי ווי יעדע יום טוב, פארוואס איז מען מקריב די עולת ראייה, ראיית פני השכינה, איז די זעלבע זאך במתן תורה איז אויך דאס אריין געקומען, דערפאר זאגן די בית שמאי אז די ויעלו עולות גייט טאקע ארויף אויף עולת ראייה, און די ראיה פון די בית הלל איז נישט קיין ראיה, ווייל אזוי ווי מען האט דארט מקריב געווען שלמי חגיגה האט מען אויך מקריב געווען דארט עולת ראי', קומט אויס למעשה אז אונז האמיר דא א יסודות'דיגע מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל וואס זענען די עולות וואס מען האט מקריב געווען דארט פאר מתן תורה, לויט די בית שמאי איז דאס עולת ראי' און לויט די בית הלל איז דאס די עולת התמיד, א געהעריגע קרבן תמיד, זאגט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, אז בית שמאי ור' אלעזר ור' ישמעאל כולהו סבירא להו עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראי' הואי, נישט נאר דער בית שמאי האלט ס'געווען עולת ראייה, נאר די זעלבע זאך רב אלעזר רב ישמעאל האלטן אויך אזוי, און מ'וועט זעהן סוף סוגיא אז די גמרא העט אוועקפאלן פון רב ישמעאל, נאר מיט רב אלעזר העט מען בלייבן, אבער על כל פנים איז בית הלל ורבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי כולהו סבירא להו עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי, ס'האלט נישט נאר דער בית הלל האלט אזוי נאר רבי עקיבא און רבי יוסי הגלילי האלטן אויכעט, אז די עולות וואס מען האט דארט מקריב געווען איז געווען עולות התמיד, פשוט'ע קרבנות תמיד. זאגט יעצט די גמרא, אביי איז מסביר, בית שמאי הא דאמרן, בית שמאי האבן מיר דאך געשמועסט האלט אז די עולות איז געווען עולות ראי', ר' ישמעאל, וואו זעהן מיר ר' ישמעאל האלט אויך אזוי? דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, ר' ישמעאל האלט אז ביים בארג סיני ביים מתן תורה איז געגעבן געווארן מצוות בכללות, נישט מיט אלע פרטים, נישט מיט אלע פרטי דינים, ווי למשל, ביי מתן תורה איז געגעבן געווארן די פסוק מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, בכללות האט דער רבונו של עולם כביכול געזאגט אז ס'איז דא קרבנות עולה און קרבנות שלמים, אבער די אלע פרטי דינים, למשל הפשט וניתוח און די אלע דינים פון די קרבנות, דאס איז הערשט געגעבן געווארן שפעטער, נאך מען האט אויפגעשטעלט די משכן באוהל מועד, דעמאלטס איז איבערגעגעבן געווארן די אלע פרטי המצוות. אזוי האלט ר' ישמעאל, ור' עקיבא אומר, ר' עקיבא קריגט זיך, ר' עקיבא האלט, כללות ופרטות נאמרו בסיני, אלעס איז געגעבן געווארן ביים בארג סיני, ונשנו באוהל מועד, שפעטער באוהל מועד איז עס איבערגע'חזר'ט געווארן, און שפעטער ונשתלשו בערבות מואב, בערבות מואב איז עס א דריטע מאל איבערגע'חזר'ט געווארן ביי משנה תורה, על כל פנים, פירט אביי אויס די ראיה, ואי סלקא דעתך, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולת תמיד הויא מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח, ולבסוף בעי הפשט וניתוח? זאגט אביי אזוי, ס'מוז זיין אז ר' ישמעאל האלט אז די עולות וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען עולות ראי' און נישט עולות התמיד, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ר' ישמעאל האלט אז די כללות איז געגעבן געווארן ביים בארג סיני און די פרטות איז געגעבן געווארן באוהל מועד, קומט אויס די דינים פון די קרבנות הפשט וניתוח דאס האט מען הערשט נאר געוואוסט נאך הקמת המשכן סאך שפעטער סאך נאך מתן תורה איז במילא זאגט אביי אזוי לויט ר' ישמעאל טאמער מען זאגט טאקע אז די עולות איז געווען עולות ראי' אז פאר מתן תורה האט מען מקריב געווען עולות ראי' איז אן עולת ראי' איז נישט בעצם געווען א אמת'ע קרבן חובה. פארוואס? ווייל דער קרבן חובה, די מצוה פון עולת ראי', איז ביי שלש רגלים, ווען מ'גייט אין עזרה, דעמאלטס איז דא א חיוב צו ברענגען עולת ראי'. ס'איז טייטש די עולת ראי' וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה, איז נישט בעצם געווען א חובה, נאר סתם כלל ישראל האט עס געברענגט. אויב אזוי, קען זעהר זיין אז מ'האט געברענגט אן עולת ראי' און מ'האט נישט געמאכט קיין הפשט וניתוח, ווייל ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע קרבן, ס'איז נישט געווען קיין קרבן חובה. אבער טאמער דו זאגסט מיר אז די עולה וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען א עולת התמיד, א געהעריגע קרבן תמיד, זאגט אביי דאס קען נישט זיין, ווייל ווי קען זיין אז מ'האט דעמאלטס מקריב געווען שוין דעם קרבן תמיד און מ'האט עס נישט מקריב געווען כהלכה, ווייל א קרבן תמיד דאס איז א קרבן חובה, מילא טאמער מ'האט טאקע דעמאלטס מקריב געווען א קרבן חובה, א קרבן תמיד, קען נישט זיין אז מ'האט עס געטון נישט ווי עס דארף צו זיין, יעצט די אלע דינים פונעם קרבן תמיד האט מען נאך נישט געוואוסט דעמאלטס, דאס איז מען ערשט געוואויר געווארן ביים אוהל מועד, איז קען נישט זיין, זאגט אביי, אז מען האט מקריב געווען א קרבן תמיד אן קיין הפשט וניתוח, ממילא מוז מען זאגן אז ר' ישמעאל האלט טאקע אז די עולה וואס מען האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען א עולת ראי' נישט קיין עולת התמיד. דאס איז די ראיה אז ר' ישמעאל האלט אזוי, באלד וועט מען זעהן די גמרא וועט עס אפפרעגן, ווייל די גמרא וועט בפירוש ברענגען א ראיה ס'קען יא זיין אז מ'האט מקריב געווען עולת התמיד אן הפשט וניתוח פאר מתן תורה און שפעטער צוגעקומען הפשט וניתוח ס'נישט קיין גרויסע קשיא אזוי וועט מען באלד זעהן אבער על כל פנים דאס איז די ראיה אז ר' ישמעאל האלט אזוי ר' אלעזר וואו איז א ראיה אז ר' אלעזר האלט אויך אזוי אז די עולות וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען עולת ראייה נישט עולת התמיד דתניא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק עולת תמיד העשויה בהר סיני, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט קלאר, מעשיה נאמרו מסיני, והיא עצמה לא קרבה, אז נאר וויאזוי צו מאכן דעם קרבן תמיד איז איבערגעגעבן געווארן ביים בארג סיני, אבער והיא עצמה די קרבן תמיד אליין איז נישט נקרב געווארן, מ'האט עס נישט מקריב געווען בסיני, איז קודם כל זעהן מיר קלאר אז רבי אלעזר האלט אז מ'האט דעמאלטס נישט מקריב געווען קיין עולת התמיד, נאר וואס דען וואס זענען געווען די עולות מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה, מוז מען אוודאי זאגן ס'איז געווען אן עולת ראי'. אבער דרך אגב אז מ'ברענגט שוין די ברייתא ברענגט מען שוין אויך די המשך רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך אויף רבי אלעזר, און רבי עקיבא זאגט קרבה, מ'האט מקריב געווען דעם קרבן תמיד ביים בארג סיני איז טייטש פאר מתן תורה, ושוב לא פסקה, נישט נאר דאס זאגט רבי עקיבא, נאר יעדן טאג פון דארטן ווייטער משך א די גאנצע צייט די פערציג יאר וואס מ'איז געווען אין מדבר, איז יעדן טאג האט מען מקריב געווען דעם קרבן תמיד, איי אויב אזוי אלא מה אני מקיים, וויאזוי איז מען מקיים דעם פסוק, שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין עמוס אז רבונו של עולם כביכול זאגט הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל, בתמיה, צו דען האט עטץ מקריב געווען פערציג יאר פאר מיר קרבנות, וואס איז משמע פון די פסוק אז כלל ישראל האט נישט מקריב געווען פערציג יאר קיין קרבנות, פארוואס ווייל זיי זענען געווען א בחינה פון א חרם, ווייל נאך חטא העגל איז משמע מ'האט נישט מקריב געווען, וויאזוי זאגט רבי עקיבא מ'האט יא מקריב געווען, אויף דעם ענטפערט רבי עקיבא, שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרה, שבט לוי האט דאך נישט חוטא געווען בחטא העגל, איז הן הקריבו אותה, זיי האבן מקריב געווען דעם קרבן תמיד יעדן טאג, פון זייער אייגענע געלט נישט פון כספי ציבור, און ממילא איז ביידע ווערן מקיים סיי די ענין אז מען האט יעדן טאג מקריב געווען א תמיד, און סיי די פסוק הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל, אבער על כל פנים האמיר א ראיה אז סיי דער בית שמאי סיי ר' ישמעאל און סיי ר' אלעזר, אלע האלטן אז די עולה וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען א עולת ראייה און נישט עולת התמיד. ווייטער די צווייטע חלק וואס אביי האט געזאגט אז בית הלל, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי אלע האלטן אז די עולה איז יא געווען די עולת התמיד, זאגט אביי אזוי, בית הלל הא דאמרן, האט מען קלאר געזען בית הלל האלט אזוי, רבי עקיבא, הא נמי דאמרן, האט מען דאך יעצט אויך קלאר געזען, בית הלל זאגט אין די ברייתא אז מען האט יעדן טאג פון מתן תורה מקריב געווען דעם עולת התמיד, רבי יוסי הגלילי, ווי זעהן מיר רבי יוסי הגלילי האלט אויך אזוי, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יוסי הגלילי אומר, שלש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל, דריי מצוות איז דא אויף כלל ישראל ווען זיי זענען עולה רגל, ראי' וחגיגה ושמחה, די עולת ראי', די שלמי חגיגה, און די שלמי שמחה, וואס שלמי שמחה איז אויך נאר טאמער ס'איז נישטא קיין פלייש, טאמער איינער האט נישט גענוג פלייש, ברענגט ער שלמי שמחה, זאגט יעצט רבי יוסי הגלילי, יש בראי' שאין בשתיהן, ויש בחגיגה שאין בשתיהן, און יש בשמחה שאין בשתיהן, יעדעס איינס פון די דריי קרבנות האט א מעלה וואס איז נישט דא ביי די אנדערע צוויי, און ער רעכנט אויס, יש בראי' שאין בשתיהן, שראי' עולה כולה לגבוה, מה שאין כן בשתיהן, די עולת ראי' איז אן עולה, שלמי חגיגה שלמי שמחה זענען א שלמים, ס'איז נישט כולה לגבוה, מילא איז דא א מעלה ביי עולת ראי' וואס איז נישט דא ביי די אנדערע צוויי. ווייטער יש בחגיגה, מה שאין בשתיהן, וואס איז די מעלה איז דא ביי די שלמי חגיגה, שחגיגה ישנה לפני הדיבור, אז די קרבן חגיגה די שלמי חגיגה האט מען שוין מקריב געווען פאר מתן תורה, מה שאין בשתיהן, מה שאין כן, זאגט רבי יוסי הגלילי, די עולת ראי' און די שלמי שמחה איז נישט געווען פאר מתן תורה, איז קודם כל פאר מען גייט ווייטער, האבן מיר דא א קלארע ראיה אז רבי יוסי הגלילי האלט אז די עולת ראי' האט מען נישט מקריב געווען פאר מתן תורה, נו וואס דען? וואס זענען געווען די עולות דארט? מוז מען אוודאי זאגן, ס'איז געווען די עולת התמיד. איז דא ענדיגט זיך קודם כל די ראיה. אבער ווייטער זאגט רבי יוסי הגלילי אין די ברייתא, יש בשמחה מה שאין בשתיהן, וואס איז די מעלה דא ביי די שלמי שמחה, שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים, ס'איז דא ביי ביידע, אזוי ווי שטייט אין פסוק ושמחת אתה וביתך, מה שאין בשתיהן, עולת ראי' און שלמי חגיגה איז נישט דא ביי פרויען. איז האבן מיר א ראיה אז בית הלל, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, אלע האלטן אז די עולה וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה איז געווען עולת התמיד, און נישט עולת ראי'. פרעגט יעצט די גמרא אויף ר' ישמעאל אויף די ראיה אז ר' ישמעאל האלט ווי די בית שמאי, זאגט די גמרא האבן מיר געזען ורבי ישמעאל מאי טעמא קא מוקמת ליה כבית שמאי, וואס איז געווען די ראיה פון אביי אז ר' ישמעאל האלט ווי די בית שמאי, ווייל אי סלקא דעתך עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הויא, מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסוף בעי הפשט וניתוח, די גאנצע ראיה איז געווען, ווייל ס'קען נישט זיין, לויט ר' ישמעאל, אז די עולה וואס מ'האט מקריב געווען פאר מתן תורה, איז געווען עולת התמיד, ווייל ר' ישמעאל האלט דאך אז די פרטים איז ערשט איבערגעגעבן געווארן אין משכן, נישט ביי מתן תורה, איז קען נישט זיין אז די תמיד האט זיך געטוישט, אז פארן משכן איז געווען אן הפשט וניתוח, שפעטער איז געווען מיט הפשט וניתוח, דאס קען נישט זיין. אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, והא רבי יוסי הגלילי דאמר, רבי יוסי הגלילי האט דאך יעצט געזאגט אז עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הויא, דאס האט מען דאך יעצט אריינגעברענגט אז ער האלט ס'איז געווען די עולת התמיד, און פון דעסטוועגן זעהן מיר קלאר אז רבי יוסי הגלילי האלט אז מעיקרא לא בעי הפשט וניתוח, ולבסוף בעי הפשט וניתוח, אז די עולת התמיד האט זיך טאקע געטוישט, דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, עולה שהקריבו ישראל במדבר, אינה טעונה הפשט וניתוח, לפי שאין הפשט וניתוח, אלא מאוהל מועד ואילך, רבי יוסי הגלילי זאגט, ס'איז נישט קיין פראבלעם, וואס טייטש די אלע קרבנות תמיד וואס מ'האט מקריב געווען ביזן אוהל מועד, ביז ס'איז נישט איבערגעגעבן געווארן די פרטים, האט מען מקריב געווען תמידים אן קיין הפשט וניתוח, און שפעטער האט זיך עס געטוישט, זע מיר ס'איז דא אזא זאך אז שפעטער טוישט זיך עפעס, און במילא איז נישט קיין ראיה אז ר' ישמעאל האלט אז די עולה איז געווען עולת ראיה, נישט קיין עולת התמיד, ווייל ס'קען זיך נישט טוישן זאכן, כ'האב דא קלאר א ראיה אז ס'קען זיך יא טוישן זאכן, זאגט טאקע די גמרא סמי מכאן ר' ישמעאל, דארף ארויסנעמען ר' ישמעאל דא פון די רשימה, פון ר' ישמעאל איז נישט דא קיין ראיה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, בעי רב חסדא, האט רב חסדא געפרעגט אן איבעיא, האי קרא, די פסוק וואס מען האט יעצט דערמאנט וואס מען ברענגט נאכאמאל און נאכאמאל אויף די קרבנות וואס מען האט מקריב געווען פאר מתן תורה, היכי כתיב, וויאזוי דארף מען דאס טייטשן? און. פשט פון די קשיא דא איז אזוי, די פסוק זאגט וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, די לעצטע ווארט פון די פסוק איז פרים, און די שאלה איז אויף וואס גייט ארויף די פרים, אויף די שלמים צי אויכט אויף די עולות? און רב חסדא איז מסביר, צי זאגט מען וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, וואס איז די עולות, וואסערע מין עולות, כבשים, ווייטער ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, די שלמים איז געווען פרים, או דילמא, אידי ואידי פרים הוו, אדער אפשר די ווארט פרים גייט ארויף אויף ביידע, סיי אויף די שלמים און סיי אויף די עולות. און ווי תוס' איז מסביר זייער שיין אז אפילו לויט די בית הלל אז די עולות וואס מען רעדט דא איז עולת התמיד האט מען דאך אויך געזען די שיטה פון רבי ישמעאל די שיטה פון רבי יוסי הגלילי אז די תמיד האט זיך געטוישט פארן אוהל מועד נאכן אוהל מועד מילא איז זעהר מסתבר צו זאגן אז פארן אוהל מועד איז געווען פרים שפעטער איז הערשט געווארן כבשים און ממילא וויל מען וויסן אויף וואס גייט ארויף די ווארט פרים און די גמרא פרעגט גראד למאי נפקא מינה וואס איז א נפקא מינה וואס איז געווען איז געווען, ס'איז נישט קיין נפקא מינה להלכה אויף גארנישט, ענטפערט די גמרא, ס'איז יא דא צוויי נפקא מינות, מר זוטרא אמר, לפיסוק טעמים, וואס טייטש וויאזוי ליינט מען די טראפ אינעם פסוק, און ווי רש"י איז מסביר אז טאמער מ'זאגט ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, אז די עולות זענען געווען כבשים און די שלמים זענען געווען פרים, דעמאלטס קומט אויף די ווארט עולות א אתנחתא, אזוי ווי אונז לייען מיר טאקע, אונז לייען מיר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, מיט א אתנחתא, און שפעטער א נייע זאך, ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, וואס די שלמים איז געווען פרים. אדער, פון די צווייטע זייט, טאמער פרים גייט ארויף אויף ביידע, דארף מען לייענען אויף די עולות אזא פשטא, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, פרים איז סיי עולה סיי שלמים, איז דאס איין נפקא מינה ווי די בעיא פון רב חסדא קען אויסקלאפן, נאך א נפקא מינה זאגט די גמרא רב אחא בריה דרבא אמר לאומר הרי עלי עולה כעולה שהקריבו ישראל במדבר, טאמער איינער נעמט זיך אונטער און זאגט א נדר הרי עלי עולה אזוי ווי די עולה וואס מען האט מקריב געווען אין די מדבר, איז דא דארף מען וויסן מאי פרים הוו או כבשים הוו, וואס איז דאס טאקע געווען? ענטפערט די גמרא תיקו די ספק בלייבט שווער.